מען האלט דף י"ז נײַן שורות פון אויבן, ס'איז געשטאנען אין די משנה די לעצטע הלכה, אחד אומר בפני נכתב, איינער זאגט בפני נכתב איז שניים אומרים בפנינו נחתם, איז די גט כשר. פארוואס? אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן לא שנו דאס וואס די משנה זאגט די גט איז כשר איז געלערנט געווארן דווקא אלא שהגט יוצא מתחת יד עד כתיבה, אז די עד כתיבה וואס זאגט בפני נכתב ער איז געווען די שליח צו ברענגען די גט און ממילא האט ער א נאמנות צו זאגן בפני נכתב הגם ער איז א עד אחד ווייל א שליח האט א נאמנות איז אויב אזוי דנעשו כשניים על זה כשניים על זה ס'כאילו ס'דא צוויי עדים אויף די כתיבה צוויי עדים אויף די חתימה ווייל שניים אומרים בפנינו נחתם האסטו דאך פשוט צוויי עדים אויף די חתימה, און הגם ס'איז נאר דא איינער וואס זאגט בפני נכתב אבער ער איז דער שליח ממילא האט ער א דין פון שניים, איז ממילא האב איך דא בפני נכתב און בפני נחתם נישט קיין שום פראבלעם. אבל מתחת ידי עדי חתימה, ווען די שליחים וואלטן געווען די עדי חתימה, דעמאלטס וואלט עס געווען פסול. אזוי זאגט רבי אמי אמר רבי יוחנן. פארוואס וואלט עס געווען פסול? ווייל. ווייל דער וואס זאגט בפני נכתב האט נישט קיין נאמנות, ווייל ער איז דאך אן עד אחד, א עד אחד האט נישט קיין נאמנות, ווען ער וואלט געווען דער שליח וואלט ער געווען נאמן, אבער דא זאגט מען אז דער שליח איז יא, די שליחים זענען די צוויי וואס האבן געזאגט בפנינו נחתם. זאגט די גמרא, אלמא, טאמער דאס איז פשט אין די משנה ווי רבי יוחנן זאגט, ווי רבי אמי אמר רבי יוחנן, אלמא קסבר, מוז זיין אז רבי אמי האט געהאלטען שניים שהביאו גט, ממדינת הים, הגם ס'איז דא שניים, ס'איז דא צוויי שליחים, און טאמער ס'איז דא צוויי שליחים דארף מען נישט מורא האבן די בעל וועט מערער זיין ווייל ס'איז דא צוויי עדים מצויין לקיימו, אף על פי כן צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם, וועגן דעם האט רבי אמי געזאגט אז אפילו די גט ווען ס'איז שניים אומרים בפנינו נחתם אפילו די גט איז יוצא מתחת ידי שניים, סיי האט מען דא צוויי עדים, וואס זענען מעיד אויף די גט, און סיי ביידע זענען שליחים איז אפילו ס'נאר וואלט נאר געווען איינס איז אויך דא א נאמנות ווייל א שליח האט א נאמנות, און אף על פי כן איז עס פסול, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא קיין נאמנות אויף בפני נכתב, איי לכאורה איז נישט דא קיין חשש ערעור דא, ווייל יעדע איינע, מ'האט דאך דא שליחים וואס זענען מקיים די גט, תירוץ איז אזוי ווי רבה, ס'איז דא א פראבלעם פון חיישינן אז לא בקיאין לשמה, און וועגן דעם דארף מען זאגן בפני נכתב, איז וועגן דעם איז עס פסול. אמר ליה רבי אסי צו רבי אמי, אלא מעתה, טאמער דו זאגסט מיר אז אפילו ווען ס'איז דא צוויי שליחים וואס ברענגען די גט, מוז מען אלץ זאגן בפני נכתב און בפני נחתם ווייל מען דארף מברר זיין אז ס'איז לשמה, איז אויב אזוי ריישא דקתני שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפני נחתם פסול, לויט תנא קמא איז פסול, רבי יהודה מכשיר, איז לכאורה דאס וואס תנא קמא פסל'ט איז אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם איז נאך אלץ פסלי רבנן אפילו ס'איז דא צוויי וואס זענען שליחים וואס לכאורה ווען צוויי זענען שליחים איז די גט מקוים ווייל מ'האט דאך צוויי עדים וואס האבן געזאגט אז זיי האבן באקומען דא א גט אף על פי כן זאל זיין פסול ווייל מ'דארף דאך זאגן בפני נכתב ובפני נחתם אלץ לשמה. און אויב מען דארף זאגן בפני נכתב בפני נחתם מוז מען האבן די זעלבע מענטש וואס זאגט בפני נכתב מוז זאגן בפני נחתם אזוי ווי מען האט מסביר געווען אין די פריערדיגע בלאט איז ממילא וואלט געווען פסול אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט ביסט גערעכט און טאקע אזוי וואלט אויסגעקומען זימנין אפאר מאל אשכחיה דיתיב וקאמר האט רב אסי געהערט ווי רב אמי זאגט אז דאס וואס שטייט אין די משנה אז אחד אומר בפני נכתב ושניים אומרים בפנינו נחתם איז כשר, איז רעדט זיך דאפילו גט יוצא מתחת ידי עדי חתימה איז כשר, אפילו די צוויי עדי חתימה זיי זענען די שליחים איז אויך כשר. פארוואס? איי לכאורה דער וואס האט געזאגט בפני נכתב איז דאך נישט קיין שליח איז דאך נאר אן עד אחד איז ער נישט נאמן, פעלט דא בפני נכתב, אלא מאי אלמא קסבר אז רבי אסי אז רבי אמי האלט שניים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב בפנינו נחתם ווייל וויבאלד ס'איז דא שני שליחים אויב אזוי האט מען שוין דא א קיום אויף די גט איז דארף מען בכלל נישט זאגן בפני נכתב בפני נחתם, איי לשמה, לשמה נישט קיין פראבלעם מ'גייט ווי רבא. אויב אזוי, אמר ליה רבי אסי, טאמער דו זאגסט מיר אז לשמה איז נישט קיין פראבלעם, די גאנצע ענין איז אז מ'דארף האבן קיום, און ממילא טאמער ס'איז דא צוויי שליחים האסטו קיום, איז אלא מעתה רישא דקתני, שניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול, ורבי יהודה מכשיר, פארוואס זאגן די חכמים ס'איז פסול? נאר טעמא ס'מוז זיין דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, ווייל ס'איז נישט געווען דא קיין צוויי שליחים, ס'איז נאר דא געווען איין שליח, ממילא האט מען נישט קיין קיום, טאמער מען האט נישט קיין קיום מוז מען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם אלץ קיום, און וויבאלד ס'איז נישט געווען קיין צוויי שליחים מוז מען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, און ס'מוז זיין די זעלבע מענטש וואס זאגט בפני נכתב מוז זאגן בפני נחתם, איז ממילא אפילו דער וואס זאגט בפני נחתם איז געווען דער שליח, אבער ער מוז אויך זאגן בפני נכתב, און וויבאלד ער האט נישט געזאגט בפני נכתב איז פסול, איז נאכאמאל, טעמא דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, אבער הא גט יוצא מתחת ידי שניהם, ווען ס'וואלט געווען צוויי שליחים וואס האבן דא געברענגט די גט, דעמאלטס מכשרי רבנן, ווייל וויבאלד ס'איז דא צוויי שליחים איז דא א קיום, טאמער ס'איז דא א קיום דארף מען נישט האבן מער, ווייל לעולם איז מען נישט חושש פאר לשמה. אמר ליה אין, דו ביסט גערעכט, אזוי וועט אויסקומען. האט אים רבי אסי געפרעגט איז וואס טוט זיך דא והא זימנין לא אמרת לן הכי, לעצטע מאל האסטו געזאגט פונקט פארקערט, לעצטע מאל האסטו געזאגט אז אפילו, לעצטע מאל האסטו געזאגט אז שניים שהביאו גט ממדינת הים דארף מען יא זאגן בפני נכתב בפני נחתם, יעצט זאגסטו אז ווען ס'איז שניים שהביאו ממדינת הים דארף מען נישט זאגן, ביסט דאך סותר מיניה וביה. אמר ליה האט רבי יוחנן האט רבי אמי אמר רבי יוחנן געזאגט, וואס איך זאג יעצט דאס איז די פסק הלכה, איך האב טאקע חוזר געווען, און וואס איך זאג יעצט איז יתד היא שלא תמוט, ס'איז אזוי ווי א ווי א נאגל וואס מען קנאקט אריין אין די ערד און ס'קען זיך נישט רוקען, וואס איך האב געזאגט יעצט איז א מילתא דקיימא, און די הלכה טאקע איז אז שניים שהביאו גט ממדינת הים דארף מען נישט זאגען בפני נכתב בפני נחתם ווייל די גאנצע פראבלעם איז נאר א פראבלעם פון קיום. זאגט די משנה. נכתב ביום ונחתם ביום, טאמער די גט איז געשריבן געווארן ביום און ס'איז גע'חתמ'ט געווארן די זעלבע טאג, אדער ס'איז געשריבן געווארן בלילה ונחתם בלילה, אדער אפילו ס'איז געשריבן געווארן בלילה ונחתם ביום נאך די לילה, איז היום הולך אחר לילה, ממילא הייסט עס די חתימה און די כתיבה איז די זעלבע טאג, אין די אלע פעלער איז די גט כשר. אבער טאמער ביום, די גט איז געשריבען געווארען ביום, לאמיר זאגען עס איז געשריבען געווארען א' ניסן, איז טאמער מען שרייבט די גט, שרייבט מען דאך די זמן פון די גט, האט מען דאך געשריבען די גט אז די גט געשענט א' ניסן, און ס'איז נאר נחתם בלילה, בלילה איז דאך שוין ליל ב', איז פסול, פארוואס איז פסול? ווייל ס'איז א גט מוקדם, און א גט, אין די גט שטייט אז די גירושין איז געווען ביום א', און למעשה די חתימה פון די גט איז ערשט געווען בליל ב', און ממילא איז פסול. רבי שמעון מכשיר, רבי שמעון האלט אז מוקדם ביי גט איז נישט קיין פראבלעם. שהיה רבי שמעון אומר, כל הגיטין, דא מיינט מען נישט גיטין גט אישה, כל הגיטין מיינט אלע שטרות, זאגט רש"י שטר הלוואה, שטר מכר, שטר מתנה, כל הגיטין אלע שטרות שנכתבו ביום ונחתמו בלילה, הגם ס'איז מוקדם, די כתיבה איז א טאג פאר די חתימה, נישט הגם וויבאלד ס'איז מוקדם איז וועגן דעם איז פסולין, חוץ מגיטי נשים, ביי גיטי נשים אפילו די זמן אויף די גט איז פאר די חתימה איז נישט קיין פראבלעם, ווייל מוקדם איז נישט קיין פראבלעם ביי גיטין, פארוואס? וואס איז פשט אין רבי שמעון? ווייל וואס איז די פראבלעם פון מוקדם ביי שטרות? לאמיר זאגן ס'איז דא א שטר הלוואה, טאמער אין די שטר שטייט די זמן הלוואה איז געווען א' ניסן און די חתימה איז באמת געווען ליל ב', קומט אויס די שטר איז באמת נאר א שטר ב' ניסן און ס'שטייט די זמן א' ניסן, איז טאמער די מלווה וויל גובה זיין פון די לווה און די לווה האט נישט קיין געלט וועט ער אוועקנעמען פון די לקוחות פון די לווה, טאמער איינער האט געקויפט פון די לווה א פעלד ביום ראשון איז די מלווה טענה'ט איך קען עס אוועק נעמען איך האב דא א שטר וואס ביום ראשון איז געווען משועבד אבער באמת די הלוואה נישט געווען ביום ראשון ווייל די חתימה די שטר קען נישט גובה זיין ביום ראשון ווייל די חתימה פון די שטר איז ערשט געווען בליל ב' קען ער נאר גובה זיין וואס די לוה האט פארקויפט פון ב' און ווייטער ער קען נישט נעמען וואס ער האט פארקויפט ביי א' ער טוט גובה זיין שלא כדין. ביי מתנה שטייט אין רש"ש וואס איז די חשש? מתנה איז דאך נישטא קיין אחריות, זאגט דער רש"ש ביי מתנה איז די חשש אז לאמיר זאגן ער האט באקומען דא א שטר מתנה און מען האט געשריבן אין די שטר מתנה א' ניסן, למעשה די חתימה איז ערשט געווען ליל ב', טאמער די נותן מתנה האט פארקויפט אדער אוועקגעגעבן במתנה די זעלבע קרקע ביום א' פאר א צווייטע, קומט ארויס אז ביידע האבן דא שטרות אז די קרקע באלאנגט צו זיי, איז נארמאל ווען אזא זאך געשעהט ווען ס'קומען ארויס שתי שטרות אויף איין קרקע זאגט בית דין אדער יחלוקו אדער שודא דדייני, אבער דא די צווייטע באמת האט נישט קיין רעכט צו די קרקע ווייל די ערשטע האט א שטר וואס ער האט באקומען אדער ער האט געקויפט די קרקע ביום ראשון, די צווייטע זיין שטר שטייט ביום ראשון אבער די חתימה איז געווען בליל ב', קומט אויס אז ער באמת האט נישט דא קיין מתנה ביז ב' אויב אזוי האט די ערשטע א קדימה. און פארוואס זאל זיין יחלוקו? איז ממילא דארט איז דא א ענין מדארף שרייבען א זמן, דארט איז דא א ענין אז א מוקדם איז פסול, אבער ביי גיטין וואס גיטין איז דאך נישט נוגע קיין געלט מען איז נישט גובה קיין געלט דא וואס איז די פראבלעם אז ס'איז מוקדם ס'איז נישט קיין פראבלעם אזוי זאגט רבי שמעון זאגט די גמרא איתמר מפני מה תיקנו זמן בגיטין וואס איז בכלל די סיבה פארוואס חז"ל האבן מתקן געווען אז א גט מוז האבן א זמן, אזוי ווי מ'האט יעצט מסביר געווען, זאגט רש"י, א גט איז דאך נישט לגוביינא, א שטר איז לגוביינא, מ'גייט איינמאנען, מוז מען האבן א זמן, נישט איינמאנען שלא כדין, אבער א גט איז דאך נישט געקומען איינצומאנען, איז וואס פעלט אויס א זמן? איז באמת די נימוקי יוסף און אלע גדולי אחרונים פרעגן א קשיא, די גמרא איז משמע דא אז די ענין פון זמן בגיטין איז נאר א תקנת חז"ל, פרעגן זיי, לכאו' ס'איז א דאורייתא, יעדע עדות מוז זיין א עדות וואס מען קען דורש און חוקר זיין, טאמער ס'איז דא עדות אין א גט מוז מען קענען מאכן דרישה וחקירה, א חלק פון דרישה וחקירה איז אז מען דארף פרעגן די עדים וועלכע טאג איז דאס געשען, מען דארף עס קענען באשטעטיגען, איז ממילא אויב אזוי מוז מען דא האבן א זמן אין די גט פשוט אלס דרישה וחקירה, אזוי פרעגן זיי. על כל פנים, פרעגט די גמרא מפני מה תיקנו זמן בגיטין, וואס איז די סיבה פון די תקנה? איז דא מחלוקת, רבי יוחנן אמר, משום בת החסר, ווען א גט וואלט נישט געהאט קיין זמן, איז טאמער איינער האט חתונה געהאט מיט זיין, מיט די טאכטער פון זיין שוועסטער, ממילא איז ער זייער נאנט צו איר, איז טאמער זי איז מזנה, און ס'איז געווען עדים און התראה, און בית דין קען איר לכאורה הרג'נען, טאמער ס'איז בת אחותו וועט ער האבן רחמנות אויף איר, ווען ס'איז סתם א ווייב, און זי האט מזנה געווען, האט ער נישט קיין רחמנות, אבער טאמער ס'איז בת החסר וועט ער האבן רחמנות, ער וויל איר מציל זיין פון מיתה. וועט ער איר געבן א גט, און זי וועט נעמען די גט, און זי וועט זאגן פאר בית דין, טאקע איך האב מזנה געווען, אבער איך בין געווען א פנויה, איך בין שוין געווען א גרושה, קוק, איך האב דא א גט. ממילא כדי די בעל זאל דאס נישט קענען טון, האט מען מתקן געווען זמן, ממילא שטייט דאך קלאר אין די גט ווען די גט איז געשען, טאמער זי ברענגט די גט, און זי זאגט, קוק, איך האב א גט, וועלן בית דין זאגן, יא, די גט שטייט פון מארגן, די זנות איז געווען היינט, ביסט נאך געווען א אשת איש בשעת האסט מזנה געווען, קומט דיך מיתה. אזוי לערנט רבי יוחנן. יעצט די אמת איז די מהר"ם שיף פרעגט א קשיא, לכאורה טאמער מען זאגט דא אז די ענין פון זמן איז אלס בת אחותו, איז ממילא איז מבואר אין די גמרא דאס איז אויך די סיבה פארוואס די משנה זאגט אז לויט די רבנן איז א גט מוקדם פסול, פארוואס? ווייל די גט שטייט די זמן פון יום ראשון ווען מען האט עס געשריבן, למעשה איז די חתימה געווען ליל ב', טאמער די פרוי האט מזנה געווען נאך די כתיבת הגט אבער פאר די חתימה, וועט די מאן קענען מחפה זיין ווייל ער וועט איר געבן די גט, אין די גט וועט שטיין אז די טאג פון די זנות איז זי מתגרשת און זי וועט זאגן זי איז געווען א פנויה, למעשה די חתימה איז ערשט געווען בליל ב'. פרעגט די מהר"ם שיף אז לכאורה אויב אזוי וואלט מען געקענט פסל'ן אפילו די כתיבה און די חתימה איז געווען ביום, אבער טאמער די נתינה איז געווען בלילה האסטו אויך די פראבלעם פון שמא יחפה. האט די משנה געקענט זאגן אז אפילו נכתב ביום ונחתם ביום איז אויך פסול אלס מוקדם, נישט אלס מוקדם, אלס שמא יחפה, ווייל טאמער די נתינה איז ביינאכט און זי האט מזנה געווען נאך די כתיבה וחתימה פאר די נתינה, קומט אויס זי האט מזנה געווען בעודה אשת איש, און ער וועט מחפה זיין ווייל ער וועט געבן די גט אין די גט שטייט אז ביום א' איז זי שוין געווען א גרושה. אזוי פרעגט די מהר"ם שיף. על כל פנים רבי יוחנן זאגט אז די טעם התקנה פון זמן איז אלס בת אחותו ער זאל נישט מחפה זיין. ריש לקיש אמר אן אנדערע טעם, משום פירות, די הלכה איז טאמער א פרוי האט חתונה זי ברענגט אריין צו די נישואין ברענגט זי אריין נכסי מלוג מעג די מאן ניצן די פירות ער קען עס פארקויפן די פירות פון די נכסי מלוג געהערט צו אים נאך די גט פארלירט ער די פירות טאמער א גט וואלט נישט געהאט קיין זמן איז אפילו נאך די גט וואלט די מאן ווייטער געגאנגען און פארקויפט פירות טאמער די פרוי וועט קומען דא מיט די גט וועט ער זאגן אה ביסט גערעכט יעצט ביסטו געווארן א גרושה פון יעצט אן קען איך טאקע נישט פארקויפן אבער זי וועט נישט קענען גובה זיין די אלע פירות וואס ער האט פארקויפט נאך די גט ווייל זי האט נישט קיין ראיה אז זי איז געווען א מגורשת דעמאלטס וועגן דעם האט מען מתקן געווען זמן, איז ממילא טאמער זי האט א זמן אין די גט שטייט גאנץ קלאר ווען ס'איז געווען די גירושין קען זי קומען זאגען הער אויס אלץ וואס דו האסט פארקויפט נאך די זמן פון די גט האסטו פארקויפט שלא כדין און זי וועט קענען צוריק באקומען אלץ וואס ער האט פארקויפט. פרעגט די גמרא, ריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן, פארוואס האט ריש לקיש נישט געזאגט ווי רבי יוחנן אז די טעם התקנה פון די טעם התקנה פון זמן איז כדי ער זאל נישט מחפה זיין אויף בת אחותו. זאגט די גמרא אמר לך, אז ריש לקיש וועט זאגן זנות לא שכיחה, ס'נישט מסתבר אז מ'האט מתקן געווען זמן אלס א חשש פון זנות, ווייל זנות לא שכיחה, פרעגט תוס' וואס הייסט זנות לא שכיחה, די גאנצע משנה אנהייב כתובות בתולה נישאת ליום הרביעי פארוואס טאמער ער וועט חתונה האבן און ער וועט נישט טרעפן קיין בתולים ווייל זי האט מזנה געווען וועט ער קענען גיין די נעקסטע טאג דאנערשטאג אין בית דין זעהט מען מ'איז גאנץ קלאר חושש פאר זנות און מ'מאכט תקנות וועגן זנות, זאגט תוס' זנות לא שכיחה מיינט אז די פרוי זאל ווערן נידון למיתה און וועגן דעם זאל ער וועלן מחפה זיין דאס איז לא שכיח ווייל כדי מען זאל הרג'נען די פרוי פאר זנות מוז זיין עדים און התראה דאס איז טאקע לא שכיח עס זאל זיין עדים והתראה אבער די עצם זנות איז טאקע שכיח על כל פנים האט ריש לקיש געזאגט אז וועגן די חשש פון זנות וויבאלד די חשש אז ס'זאל זיין דא א מעשה פון זנות וואו ער וויל מציל זיין איז ס'א מילתא דלא שכיחה איז נישט וועגן דעם האט מען מתקן געווען זמן, האט מען מתקן געווען זמן אלץ פירות. און מ'דארף אויספירן וויבאלד ריש לקיש האלט אז די תקנה פון זמן איז אלץ פירות, וועגן דעם זאגט די משנה לויט די חכמים אז א גט וואס איז מוקדם, ס'איז נכתב ביום ונחתם בלילה, איז פסול. פארוואס איז עס פסול? ווייל. זי וועט קומען און זאגען הער אויס איך האב דא א גט וואס שטייט אז ס'איז געווען א גט א' ניסן ממילא וואס דו האסט פארקויפט א' ניסן באלאנגט צו מיר קען זי עס ארויס נעמען פון די לקוחות אבער באמת ס'איז נישט גערעכט ער האט געהאט רעכט צו די פירות ווייל די חתימה איז ערשט געווען ביינאכט. פרעגט די גמרא ורבי יוחנן, וואס ער זאגט אז די טעם איז שמא יחפה, מאי טעמא לא אמר כריש לקיש, פארוואס האט ער נישט געוואלט זאגען אז די תקנה פון זמן איז אלץ פירות, אז די בעל זאל נישט קענען פארקויפען פירות נאך די גט? זאגט די גמרא, אז רבי יוחנן האט געהאלטען קסבר יש לבעל פירות עד שעת נתינה, וואס טוט העלפען זמן? יעצט איז דא זמן איר צו קענען קומען צו די בעל און זאגן הער אויס האסט נישט געהאט קיין רעכט צו אלע די פירות ווייל סשטייט דא קלאר אז אין די טאג וואס סשוין איז שוין געווען דא א גט זאגט רבי יוחנן ניין די הלכה איז אז א בעל אפילו נאך ס'איז שוין געשריבן געווארן די גט מעג ער נאך אלץ פארקויפן פירות ביז די שעת נתינה איז דאס וואס זי קומט מיט א גט וועט נישט זאגן אז זי האט רעכט איינצומאנען די אלע פירות פון די לקוחות, מ'וועט איר זאגן ווען איז געווען די נתינת הגט, מוזט איר ברענגען עדים ווען ס'איז געווען די נתינת הגט, איז טאמער מ'האט עדים ווען ס'איז געווען די נתינת הגט און מ'מוז אנקומען צו זיי איז ווייטער וואס פעלט אויס די גאנצע זמן, מ'מוז דאך סיי ווי סיי אנקומען צו די עדים וואס האבן געזען די נתינת הגט. פרעגט די גמרא בשלמא לריש לקיש וואס לערנט אז די תקנה פון זמן איז אלץ פירות? איז מ ע און ממילא דאס איז די פראבלעם אין די משנה פארוואס א גט מוקדם איז פסול ווייל מען האט מורא אז די פרוי וועט גובה זיין די פירות וואס ער האט פארקויפט פון די זמן פון די גט און באמת ס'איז מוקדם איז אויב אזוי קען איך פארשטיין משום הכי קא מכשיר רבי שמעון רבי שמעון האט געהאלטן ס'איז נישט קיין פראבלעם. זאגט רש"י ווייל די גמרא זאגט שפעטער רבי שמעון האלט אז ווען פארלירט די בעל פירות. ווען ער איז מגרש די אישה, משעת כתיבת הגט, אפילו עס איז נאכנישט חל געווארן די גט, משעת כתיבת הגט פארלירט ער שוין פירות, ווייל כיוון שנתן עיניו לגרשה, פארלירט ער פירות, איינמאל ער האט געשריבן די גט, איז דאך נתן עיניו לגרשה, איז ממילא וואס איז די פראבלעם מיט א גט מוקדם? זי וועט קומען טאקע און זי וועט ווייזן די זמן פון די גט, ס'איז טאקע מוקדם, ס'איז די זמן כתיבה, אבער זי דארף נאר ווייזן די זמן כתיבה, זי וועט אים זאגן, טאמער דו האסט געשריבן די גט יענע טאג, איז דאך שוין נתן עיניו לגרשה, האסטו שוין מער נישט קיין רעכט צו עסן פירות, צו פארקויפן פירות, וועט זי גובה זיין די אלע פירות וואס ער האט פארקויפט מזמן כתיבה ואילך, איז דאס נישט קיין פראבלעם, זי איז בארעכטיגט צו נוצן די שעת כתיבה. זאגט די גמרא, אלא לרבי יוחנן וואס ער זאגט אז פשט אין די משנה איז אלס שמא יחפה, און וועגן דעם האט מען גע'פסל'ט שטר מוקדם, אלס שמא יחפה, מאי טעמא דרבי שמעון דמכשיר, פארוואס האלט רבי שמעון אז א גט מוקדם איז בסדר? אמר לך אמר לך רבי יוחנן, וועט רבי יוחנן זאגען, ביסט גערעכט, אליבא דרבי שמעון לא קאמינא, איך האב קיינמאל נישט געזאגט אז די פשט אין זמן איז אלס שמא יחפה. אנטשולדיגטס. איך האב קיינמאל נישט געזאגט אז דער פשט אין זמן לויט ר' שמעון איז אלס שמא יחפה, ווייל ווען ס'וואלט געווען אלס שמא יחפה וואלט ר' שמעון טאקע נישט מכשיר געווען. נאר ווען איך האב געזאגט אז דער פשט אין זמן איז אלס שמא יחפה לא קאמינא כי קאמינא אליבא דרבנן, איך האב נאר געזאגט שמא יחפה לויט די רבנן, לויט די רבנן דאס איז די פראבלעם, אבער לויט רבי שמעון אין הכי נמי, לויט רבי שמעון מוז זיין אז ער האט געהאלטן אזוי ווי ריש לקיש, אז די טעם פארוואס מ'האט מתקן געווען זמן איז אלס פירות. זאגט די גמרא בשלמא לרבי יוחנן, וואס ער זאגט אז די פראבלעם פון מוקדם איז אלס שמא יחפה, היינו דאיכא בין רבי שמעון לרבנן, דאס איז די מחלוקת צווישן רבי שמעון און די רבנן, אז די רבנן האלטן די פראבלעם פון זמן איז אלס שמא יחפה, ממילא א גט מוקדם איז ווייטער דא שמא יחפה איז פסול, רבי שמעון האט נישט געהאלטן די פראבלעם אז די תקנה פון זמן איז אלס שמא יחפה, ער האט געהאלטן די תקנה פון זמן איז אלס פירות, און ממילא א גט מוקדם איז נישט קיין פראבלעם, ווייל טאמער די זמן כתיבה שטייט דא אין די גט, איז פון יענע זמן מעג די פרוי טורף זיין פון די לקוחות, ווייל די מאן האט פארלוירן די רעכט פון די פירות מיט זמן כתיבה, ווייל דעמאלטס איז דא נתן עיניו לגרשה. איז דאס איז די מחלוקת צווישן ר' שמעון און די תנא קמא, די מחלוקת איז צי די תקנה פון זמן איז אלץ שמא יחפה, צי די תקנה פון זמן איז אלץ פירות. אלא לריש לקיש וואס ער זאגט אז די תקנה פון זמן איז אלץ פירות, איז מאי איכא בין רבי שמעון לרבנן? וואס איז פשט דא אז די רבנן האלטען אז ס'איז א פראבלעם פון שטר מוקדם? לכאורה טאמער ס'שטייט די זמן כתיבת הגט איז דאס גענוג, ווייל פון זמן כתיבת הגט כיוון שנתן עיניו לגרשה טאר די בעל נישט עסען פירות קען די פרוי איינמאנען פון די שעת כתיבת הגט. זאגט די גמרא די מחלוקת איז איכא בינייהו, זאגט די גמרא פירי דמשעת כתיבה ועד שעת חתימה איכא בינייהו, די מחלוקת איז די פירות וואס ער האט פארקויפט נאך די כתיבה ביז די חתימה צו ער האט געהאט א רעכט צו דעם צו נישט, רבי שמעון האלט, איינמאל מען האט געשריבען א גט, כיוון שנתן עיניו לגרשה, האט ער נישט קיין רעכט צו די פירות, איז ממילא די פרוי קען גובה זיין מפון די זמן וואס עס שטייט אין די גט, דאס איז די זמן כתיבה, אלע פירות וואס ער האט פארקויפט נאך זמן כתיבה האט ער נישט געהאט קיין רעכט, די חכמים האבן געהאלטען ניין, ער האט א רעכט ביז שעת חתימה, איז ממילא טאמער זי וועט ברענגען א גט וואס שטייט די זמן פון די פון די כתיבה, און די חתימה איז ערשט געווען בלילה, און זי וועט זאגען אלע פירות וואס ער האט פארקויפט פון די זמן פון די גט בין איך גובה, ס'איז נישט גערעכט, ווייל די מאן האט געהאט רעכט צו פארקויפען די פירות, ער האט געהאט רעכט צו פארקויפען די אלע פירות ביז שעת חתימה, וועט זי גובה זיין שלא כדין, איז אויב אזוי האלטען די חכמים אז א גט מוקדם איז פסול. זאגט די גמרא. והא איפכא שמעינן להו. אונז האבן מיר יעצט געזאגט פריער די ערשטע שורה דא אויפן עמוד, אז פארוואס זאגט ער נישט רבי יוחנן די טעם אזוי ווי ריש לקיש אז מ'האט מתקן געווען זמן אלץ פירות? זאגט ער, ווייל פירות האט די מאן א רעכט עד שעת נתינה. איז ממילא האט נישט קיין שום פשט צו שרייבען א זמן אין די גט כדי מונע צו זיין די בעל פון פארקויפען פירות, ווייל אפילו ס'שטייט א זמן אין די גט ער קען נאך אלץ פארקויפען ביז נתינה, איז טאמער זי וויל טענה'ן אז ער האט נישט געהאט קיין רעכט צו נעמען די פירות מוז זי ברענגען עדים ווען ס'איז געווען די נתינה, און צו ברענגען עדים ווען ס'איז געווען די נתינה איז ווייטער וואס איז די זמן אויף די גט מעלה מוריד, די זמן אין די גט איז נישט די זמן פון די נתינה ס'איז די זמן פון די כתיבה אדער די חתימה.

אז רבי יוחנן אמר משעת נתינה וריש לקיש אמר משעת כתיבה. פרעגט די גמרא, אמר ליה אביי לרב יוסף, שטייט ג' גיטין פסולין, ס'דא דריי גיטין וואס די רבנן האבן גע'פסל'ט, און וויבאלד ס'איז נאר א פסול דרבנן איז דאס נאר א פסול לכתחילה, בדיעבד איז עס כשר, וממילא ואם ניסת מיט אזא סארט גט וואס איז נאר פסול מדרבנן, הולד כשר. איינע פון די דריי גיטין איז א גט וואס האט נישט קיין זמן. פרעגט די גמרא, פרעגט אביי, טאמער דו זאגסט מיר אז א גט אן א זמן בדיעבד איז א גט כשר, איז מה הועילו חכמים בתקנתן, וואס האבן די חכמים אויפגעטון מיט די גאנצע תקנה פון זמן, סיי לויט רבי יוחנן און סיי לויט ריש לקיש איז שווער, לאמיר גיין רבי יוחנן, די גאנצע חשש די גאנצע תקנה איז געווען פארוואס אז נאך די זנות זאל די בעל נישט שרייבן קיין גט. ממילא האסטו געזאגט טאמער ער מוז שרייבען א זמן העט ער גארנישט אויפטוהן מיט שרייבען א גט ווייל מ'עט זעהן ווען די זמן פון די גט איז געווען מ'עט זעהן צו זי האט מזנה געווען נאך די גט צו פאר די גט אבער טאמער דו זאגסט מיר אז בדיעבד איז א גט כשר אן א זמן ווייטער נאך די זנות העט די מאן שרייבען א גט אן א זמן ער ווייסט אז ס'עט זיין כשר בדיעבד איז ממילא זי העט האבען א גט אן א זמן העט זי קענען פארקויפען אז זי איז געווארען א גרושה איידער די זנות און די זעלבע זאך מיט פירות פארוואס זאגסטו מ'האט מתקן געווען א זמן כדי די מאן זאל נישט קענען פארקויפען פירות נאך די גט? וואס העלפט די תקנה? טאמער ער וויל פארקויפען פירות נאך די גט העט ער שרייבען א גט אן א זמן און בדיעבד איז די גט כשר העט ער קענען פארקויפען פירות ביז זי קומט אן מיט די גט. זאגט די גמרא אהני דלכתחילה לא תינשא ביסט גערעכט בדיעבד קען ער נוצען די גט אבער אזויפיל העלפט די תקנה אז די תקנה זאגט מיר אז מען טאר נישט שרייבען אזא סארט גט. א גט מוז האבען א זמן. איז לכתחילה טאר מען נישט חתונה האבען מיט א גט וואס האט נישט קיין זמן. איז ממילא טאמער די בעל וויל קומען דא שרייבען א גט אן א זמן וועט אים קיינער נישט שרייבען די גט. א סופר וועט נישט שרייבען אזא גט. טאמער ס'איז דא א תקנה מען מוז שרייבען זמן און ער וויל שרייבן דווקא אן א זמן וועט די סופר נישט שרייבן די גט, אדער די עדים וועלן נישט חתמ'ן די גט, ממילא וועט ער נישט קענען גארנישט אויפטון, האט ממילא אויפגעטון מיט די תקנה וויבאלד מ'האט מתקן געווען ס'מוז זיין זמן, ממילא וועט מען אים מונע זיין פון מחפה זיין על בת אחותו, ווייל ער וועט נישט טרעפן איינער וואס זאל אים שרייבן די גט אן א זמן, און טאמער ס'איז דא א זמן וועט מען וויסן צו זי האט מזנה געווען אלץ פנויה צו אלץ אשת איש. פרעגט די גמרא, פיין, די תקנה פון זמן, טאמער מ'האט געשריבען די זמן, לכאורה העלפט עס. אבער וואס איז מיט גזייה לזמן דידיה? וואס איז טאמער מ'האט געשריבען זמן, ער האט נישט געפונען קיינער זאל שרייבען אן א זמן? מ'האט געשריבען די גט מיט א זמן. יעצט גייט ער און ער רייסט אראפ די זמן, ער מעקט עס אויס, ויהביה ניהלה, און ער גיבט איר די גט אן א זמן. טאמער דו זאגסט מיר בדיעבד א גט אן א זמן איז כשר, האט ער ווייטער אויסגעשפילט די גאנצע תקנה. מה הועילו חכמים בתקנתן, יעדער מענטש קען גיין און אראפרייסן די זמן, געבן די גט אן א זמן, אויב אזוי וועט ער קענען מחפה זיין על בת אחותו, און הוא הדין די בעל קען עסן פירות אפילו נאך די גט ווייל ער וועט אראפרייסן די זמן, איז וואס האט מען אויפגעטון מיט די תקנה? זאגט די גמרא, אמר ליה לרמאי לא חיישינן, מען זאל נישט מאכן א תקנה ווייל איינער וועט קומען און אפרייסן די זמן, דאס איז א מורא'דיגע רמאות, זאגט רש"י, רמאות כזה שהוא ניכר ונגלה, יעדע איינער וועט כאפן דא איינס צוויי דריי אז ער האט עפעס געטון נישט ריכטיג, ווייל מען זעט קלאר אז ער האט עפעס אפגעריסן, ממילא דארף מען נישט חושש זיין איינער טון אזא זאך, און וועגן דעם איז דאס א גוטע תקנה. פרעגט די גמרא, ס'איז געשטאנען דא מען דארף האבן זמן, ווי פונקטליך מוז זיין די זמן? וואס איז טאמער כתוב בו שבוע? עס שטייט נישט וועלכע טאג אין די חודש איז געווען די גט, שטייט אבער וועלכע שבוע, אין יעדע יובל איז דא זיבן שבועות, וועלכע סעט פון זיבן יאר פון די יובל איז געווען די גט? אדער שנה ער האט געשריבן וועלכע יאר, אדער חודש ער האט געשריבן וועלכע חודש, אדער שבת ער האט אפילו געשריבן וועלכע וואך אין די חודש אבער ער האט נישט געשריבן וועלכע טאג. מאי, צו דאס הייסט געשריבן זמן צו נישט? אמר ליה כשר, יא, דאס הייסט זמן. פרעגט די גמרא ווייטער, ומה הועילו חכמים בתקנתם, טאמער ס'איז נישט קיין פונקטליכע זמן וועלכע טאג אין די חודש, מ'קען אפילו שרייבן וועלכע שבוע, איז וואס האט מען אויפגעטון מיט תקנה? טאמער די פרוי וועט מזנה זיין, עט ער שרייבען א גט, עט שרייבען וועלכע שבוע ס'איז, און זי'ט זאגען אז ס'איז געווען פון די אנפאנג פון די שבוע און זי'איז שוין געווען א גרושה. אדער די מאן עט ווילען עסען פירות, עט ער טאקע שרייבען א זמן אין די גט וועלכע שבוע, און עט ווייטער ממשיך זיין עסען פירות, די אלע פירות אין די שבוע ביז זי קומט מיט די גט, ביז זי קומט אן מיט די גט,

טאמער מען דארף שרייבן וועלכע שבוע איז געווען די גט, איז טאמער זי האט מזנה געווען די פריערדיגע שבוע, וועט נישט העלפן די גט, ווייל טאמער זי ברענגט די גט צו בית דין, בית דין וועט זען אז די גט איז ערשט געשריבן אין די נעקסטע שבוע, דאס איז נאך די גירושין. אדער, ס'וועט העלפן לשבוע דבתריה טאמער די מאן וויל עסן פירות נאך די נאך די גט אבער ער מוז אריינשרייבן די זמן פון על כל פנים וועלכע שבוע עס איז געווען, איז טאמער ער וויל ווייטער ממשיך זיין עסן בשבוע דבתריה אין די נעקסטע שבוע, טאמער זי ברענגט די גט אין די גט שטייט אז ס'איז געשריבן געווארן בשבוע דקמיה איז די אלע פירות וואס ער האט געגעסן אין די נעקסטע שבוע עט זי קענען מוציא זיין ווייל זי האט א גט וואס שרייט קלאר אז ס'איז שוין געווען א גט אין די פריערדיגע שבוע אבער אין הכי נמי תוך די שבוע קען מען מחפה זיין און קען עסן פירות און דאס איז נישט קיין פראבלעם זאגט די גמרא איי עסטו מיר זאגן וואס האב איך פארדינט טאמער זי ער קען נאך אלץ מחפה זיין די גאנצע שבוע, אדער ער קען נאך אלץ עסן פירות די גאנצע שבוע, אין הכי נמי, מען קען נישט מחפה זיין א אנדערע שבוע, מען קען נישט עסן פירות א אנדערע שבוע, אבער דאס איז גאר א שוואכע תקנה. זאגט די גמרא סיי ווי סיי די תקנה איז נישט הונדערט פראצענט. דאי לא תימא הכי, טאמער עסט נישט זאגען די סברה אז אהני לשבוע דקמיה לשבוע דבתריה, איז אפילו מ'עט מתקן זיין אז מען דארף שרייבען פונקטליך וועלעכע טאג אין די חודש יומא גופיה האסטו אויך נישט אויפגעטוהן אינגאנצען מי ידעינן אי מצפרא אי מפניא, טאמער ס'שטייט וועלעכע טאג אין די חודש שטייט ב' ניסן, דו ווייסט עס איז געווען ב' ניסן שחרית צו ב' ניסן ערבית? דו ווייסט דאך נישט, איז ממילא אפילו איך שרייב ב' ניסן איז נאך אלץ דא א חשש, זי'ט מזנה געווען ב' ניסן אינדערפרי, ער'ט שרייבען א גט ב' ניסן, נאכמיטאג, און זי וועט קומען מיט א גט און זאגן קוק איך בין געווען א גרושה ב' ניסן, אבער ס'נישט אמת, זי איז ערשט געווארן א גרושה נאך די זנות, איז וואס האסטו אויפגעטון, אלא מאי, האסט אויפגעטון ליומא דקמיה ליומא דבתריה, על כל פנים טאמער ס'איז געווען זנות א פריערדיגע טאג, האסטו אויפגעטון ליומא דקמיה, האסטו אויפגעטון, ווייל וויבאלד שטייט קלאר וועלכע טאג אין די חודש איז געווען די גט, איז טאמער זי, טאמער ס'קומען עדים זאגן אז זי האט מזנה געווען א' ניסן, איז די גט טוט גארנישט העלפן ווייל די גט שטייט ב' ניסן האט עס געהאלפן די זנות פאר די פריערדיגע טאג איז דארטן איז דאס נישט מחפה און די זעלבע זאך בנוגע פירות טוט עס העלפן ליומא דבתריה איז אויב אזוי קען איך זאגן די זעלבע זאך ס'איז גענוג צו שרייבן נאר די שבוע איי וואס העלפט עס הכא נמי אהני לשבוע דקמיה לשבוע דבתריה אמר ליה רבינא לרבא וואס איז געשען טאמער כתביה דער בעל שרייבט א גט, ואותביה, און ער חתמ'עט די גט, ואותביה בכיסתיה, ער לייגט עס אריין אין די טאש, ווייל ער האט געשריבן די גט ווייל ער האט זיך צוקריגט מיט די ווייב, אבער ער ווארט אפשר דאי מיפייסה תיפייס, קען זיין די פרוי וועט זיך איבערבעטן, און אויב אזוי וועט ער זיך לאזן איבערבעטן און נישט געבן די גט, איז לייגט ער די גט אין די טאש, אבער ווען איז געווען די זמן, די זמן וואס ער האט, בשעת ער האט געשריבן און געחתמ'עט די גט, מאי, וואס וועט זיין די הלכה? לכאורה איז ווייטער דא א פראבלעם, לויט רבי יוחנן איז זיכער דא א פראבלעם, מאי אהני חכמים בתקנתם? די גאנצע סיבה פארוואס מען שרייבט דא די זמן איז כדי ער זאל נישט קענען מחפה זיין, טאמער ער האט געשריבן די זמן און האט אריינגעלייגט די גט אין טאש און ער האט געגעבן א שפעטערדיגע זמן, איז ווייטער טאמער זי האט מזנה געווען נאך די כתיבת הגט, וועט ער איר געבן די גט, און זי וועט זאגן, קוק איך בין געווען מגורשת, אבער אויף אן אמת איז זי נישט געווען מגורשת, די מגורשת איז ערשט געווארן שפעטער בשעת די נתינה. תוספות האט א האנדלעריי צו די קשיא איז אויך אויף ריש לקיש צו נישט, תוספות לערנט אין רש"י די קשיא איז אויף ריש לקיש אויך, און תוספות דינגט זיך, אבער על כל פנים לויט רבי יוחנן איז זיכער דא א קשיא מאי אהני חכמים בתקנתן אין אזא פאל, זאגט די גמרא, אזא פאל איז נישט קיין פאל וואס געשענט, לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה, טאמער א מענטש האלט נישט ביי געבן די גט, יעט ער נישט שרייבן די גט, ווייל א גט איז א ענין פון פורענות פאר א מענטש, א מענטש איז נישט מקדים קיין פורענות פאר ער איז גרייט פאר א פורענות, ממילא אזא חשש איז נישט דא. אמר ליה רבינא לרב אשי א ענליכע קשיא, וואס וועט אבער זיין גיטין הבאים ממדינת הים, א גט וואס קומט פון מדינת הים צו ארץ ישראל, ס'נעמט א לאנגע צייט ביז די גט קומט אן, איז טאמער מ'האט געשריבען די גט אין מדינת הים, מ'האט געחתמעט אין מדינת הים, און מ'האט געשריבען דארטען די זמן, דמיכתבי בניסן, האסטו געשריבען זמן, זייער גוט, וואס איז די זמן? די זמן איז ניסן, ולא מטו עד תשרי, טאמער די גט קומט קיין ארץ ישראל קומט עס ערשט אן זעקס חדשים שפעטער תשרי. איז אין אזא פאל וואס האסטו אויפגעטון מיט די זמן מה הועילו חכמים בתקנתם, זייער גוט ס'שטייט די זמן, די זמן שטייט אבער תשרי, טאמער די פרוי וועט מזנה זיין צווישן תשרי און ניסן, און זי וועט ארויסשלעפן דא די גט וואס האט א זמן, וועט זי קענען פטור ווערן פון מיתה, זי וועט זאגן קוק איך בין שוין א גרושה זייט תשרי, און ממילא ווען איך האב מזנה געווען האב איך מזנה געווען אלץ פנויה, אבער אליבא דאמת איז די גט ערשט געגעבן געווארן אין ניסן, איז מה הועילו חכמים בתקנתם. אמר ליה האט ער געזאגט ניין דאס איז נישט קיין פראבלעם ווייל הני א גט וואס קומט דורך א שליח קלא אית ליה ס'איז נישט אזוי נארמאל צו שיקן גט דורך א שליח ממילא טאמער א גט ווערט געשיקט דורך א שליח מדינת הים איז דא א קול איז ממילא טאמער ס'איז דא א קול טאמער זי ברענגט דא די גט און זי זאגט הער אויס איך בין געווען א פנויה בשעת די זנות קוק ס'דא א גט חכמים גלייך וויסן אז די גט איז נישט קיין פשוט'ע גט, דאס איז א גט וואס קומט מדינת הים, ווייל ס'איז דא א קול. איז טאמער ס'איז דא א גט וואס קומט מדינת הים, ס'איז דא א קול, וועלן זיי זאגן, איין מינוט, דארפסט אונז ברענגען א קלארע ראיה ווען די גט איז איבערגעגעבן געווארן, פון די כתיבה וועט מען גארנישט דן זיין, ווייל מ'ווייסט אז די גט איז נישט געגעבן געווארן די זעלבע זמן פון די כתיבה, ווייל ס'האט דאך גענומען א לאנגע צייט אנצוקומען, מוזטו ברענגען א קלארע ראיה פון עדים ווען ס'איז געווען די נתינה און ממילא וועט נישט אויסקומען קיין פראבלעם.